זאגט די הייליגע גמרא, האלט מען, דף ג' עמוד ב', ביי די צוויי פינטלעך פונעם זעקס שורות פון אויבן, זאגט די הייליגע גמרא, אמר אביי, די הייליגע אמורא אביי האט געזאגט, פשיטא לי, דאס איז מיר א קלארע זאך פון די משנה, אז ידו של אדם, די יד פון א מענטש, אינו לא כרשות הרבים, האט נישט קיין דין רשות, ווי א רשות הרבים ווען דער מענטש שטייט אין רשות הרבים און זיין האנט איז אויסגעשטרעקט צו אן אנדערער רשות צו רשות היחיד ולא כרשות היחיד די זעלבע זאך פארקערט ווען דער מענטש שטייט אין רשות היחיד למשל דער בעל הבית און זיין האנט איז אויסגעשטרעקט אין א אנדערע רשות ווייל די האנט געפינט זיך יעצט אין א צווייטע רשות ס'איז נישט אין די זעלבע רשות ווי דער מענטש ווערט עס מער נישט נטפל צום גוף האדם און ס'האט שוין נישט דעם זעלבן דין וואו זעה איך עס כרשות הרבים לא דמיא. וואו זע איך אז ס'האט נישט קיין דין ווי די רשות הרבים מידו דעני און ווי רש"י איז זייער שיין מסביר אז ס'שטייט אין די משנה אז ווען דער עני שטעקט אריין זיין הענט מיט זיין בעסקעט מבחוץ דאס הייסט ער שטייט אין רשות הרבים און ער שטעקט עס אריין צום רשות היחיד און דער נטל בעל הבית מתוכו דער באלעבאס גייט און נעמט ארויס די בעסקעט פון די האנט פונעם עני איז פטור איז בעל הבית פטור זעסטו קלאר אז וואס? אז די יד פונעם עני וואס שטייט ברשות הרבים האט נישט קיין דין ווי א רשות הרבים וואלט עס געהאט א דין ווי רשות הרבים וואלט איך געדארפט זאגן דער בעל הבית האט יעצט געמאכט סיי אן עקירה און סיי א הנחה ועכשיו איך זאג אז ער האט נאר געמאכט א הנחה נאר געמאכט א רשות ברשות ער האט נאר געמאכט א הנחה ברשות היחיד זע איך דאך קלאר אז די יד האט נישט מער דעם זעלבן דין ווי דעם עני און די זעלבע זאך פארקערט כרשות היחיד לא דמיא פון וואו ווייס איך אז ווען דער מענטש שטייט אין רשות היחיד און ער שטעקט ארויס זיין האנט אין רשות הרבים פארלירט די יד דעם דין רשות היחיד מידו דבעל הבית און די בעל הבית שטייט ביים פענסטער און ער שטעקט ארויס א ברויט פארן ארעמאן יעצט ווען דער ארעמאן גייט און ער נעמט איבער די ברויט זאג איך נישט אז ער האט געמאכט אן עקירה מרשות היחיד אלץ דאס וואס די בעל הבית שטייט אין רשות היחיד סאו זעהט מען קלאר אז דער יד האט שוין נישט די דינים פון זיין פון דעם אריגינעלן מענטש וואס ס'איז זיין יד, פארוואס? אלעס ווייל ס'איז אריין אין א אנדערע רשות, אויב אזוי ס'האט זיך דא געשאפן א וועקיום ווי אונז וועל מיר רופן אז די יד האט פארלוירן זיין אריגינעלע רשות, אין אנדערע ווערטער ווילאנג דער יד איז אין זעלבן רשות ווי די גוף פונעם מענטש דעמאלטס קען איך זאגן ידו נייח פונקט ווי די גוף פונעם מענטש איז נייח און די יד האט די זעלבן דין ווי דעם גוף די רגע די יד איז אריין אין א אנדערע רשות. האט עס פארלוירן זיין אריגינעלן דין, וואס ער דארף האבן דעם זעלבן דין ווי גוף, אויב אזוי עס האט זיך געשאפן דא א שאלה וועלכע רשות גיי איך פארטייטשן דעם יד, טענה'ט יעצט די גמרא בעי אביי, האט אביי א שאלה געפרעגט ידו של אדם, מהו שתעשה ככרמלית, אפשר קענען אונז עס געבן א דין, ווי א כרמלית, און וועלכע נפקא מינה להלכה וועט עס האבן אז מי קנסוה רבנן לאהדורי לגביה או לא, שטייט דער בעל הבית ברשות היחיד און ער שטעקט ארויס א ברויט ברשות הרבים, אפשר גיי איך אים קנס'ען און זאגן ווייל ער האט געטון אן איסור, ווייל ער האט געטון א מעשה עקירה, האבן חזל געזאגט ער האט עס נישט קיין רעכט. צוריק צו נעמען פארוואס ווייל זיין יד קוק איך אן ווי א כרמלית, צו מיר שוין אויסשמועסן וואס א כרמלית מיינט, און דער ברויט זיצט יעצט אין א כרמלית, און אויב גיי איך צוריק נעמען מיין הענט צוריק צו די רשות היחיד גייט אויסקומען אז איך האב מטלטל געווען פון א כרמלית צו א רשות היחיד, דאס איז דרבנן, רש"י שמועסט אויס אז מן התורה איז דא צוויי רשויות, ס'איז דא א רשות הרבים און ס'איז דא א רשות היחיד, און דרבנן איז דא א כרמלית, כרמלית איז מלשון כרמלו ויערו א לשון פון א וואלד. וואס איז נישט א רשות היחיד ס'איז נישט קיין רשות הרבים ס'איז נישט געמאכט לתשמיש אדם ס'איז נישט קיין פרייוועט פלאץ באט ס'איז נישט קיין פלאץ ווי די רבים דרייט זיך דארט און דאס איז א מדאורייתא וואלט נישט געווען קיין פראבלעם צו מטלטל זיין פון א כרמלית צו א רשות הרבים אדער פון א כרמלית צו א רשות היחיד די רבנן האבן עס געאסרט אונזער שאלה יעצט איז דער יד וואס אונז ווייסט מיר נישט קלאר זיין דעפענישן, ער איז שוין נישט אינעם זעלבן רשות פונעם גוף, ער איז אין א צווייטע רשות, באקומט עס א נייע דין כרמלית וואס גייט ברענגען אז איך זאל נישט קענען צוריק נעמען מיין האנט, און דער מענטש וועט דארפן שטיין ביים פענסטער אויסגעשטרעקט מיט זיין האנט ביז מוצאי שבת, אזא שארפע קנס האבן אים חזל געגעבן אדער ניין דאס איז אביי'ס שאלה. זאגט די גמרא, תא שמע קום כ'גיי דיר אויפדרינגען די שאלה פון א ברייתא, עושי ידו מלאי פירות, האבן געלערנט אין א ברייתא עושי ידו מלאי פירות, א מענטש האט ממש אונזער שאלה, א מענטש האט געהאט זיין האנט פול מיט פירות והוציאה לחוץ, און האט עס ארויסגעשטעקט אינדרויסן, פשט איז ער שטייט אין רשות היחיד און זיין האנט מיט פירות שטעקט ער ארויס, לרשות הרבים, דאך ממש אונזער פאל, איז תני חדא האבן געלערנט איין ברייתא אסור להחזירה אז די מענטש האט נישט קיין רעכט עס צוריק צו ברענגען, תני אידך האבן געלערנט אן אנדערע ברייתא מותר להחזירה אז די מענטש מעג עס יא צוריק ברענגען מאי לאו בהא קמיפלגי האבן דאך א קלארע מחלוקת אין די שאלה פון אביי צו קנסוה צו מען האט דא געשאפן א דין כרמלית וואס די דין כרמלית גייט ברענגען אז איך טאר נישט צוריק ברענגען מיין האנט דמר סבר ככרמלית דמיא די ברייתא וואס אסר'ט לערנט אז יד ווערט ווי א כרמלית מר סבר, און דער אנדערע ברייתא לערנט לאו ככרמלית דמיא אזוי וויל די גמרא פושט זיין אביי'ס שאלה אז ס'איז פשוט א מחלוקת צווישן צוויי ברייתא'ס, זאגט די גמרא ניין, די גמרא גייט דא ענטפערן צוויי תירוצים, אזוי לערנט די תוס' רא"ש, אז די צוויי תירוצים גייען צוזאמען, אז איין תירוץ גייט מען זאגן אז איך קען לערנען ביידע ברייתא'ס אויף א וועג אז ככרמלית דמיא, און די אנדערע תירוץ גייט זיין אז איך קען לערנען ביידע ברייתות אויף א וועג פון לאו ככרמלית דמיא, ממילא פון דא האב איך נישט קיין ראיה. לאמיר זעהן. לא. ביסט נישט גערעכט, ווייל בעצם קען איך לערנען דכולי עלמא ככרמלית דמיא, יעדער איינער וועט מסכים זיין אז די יד פון א מענטש האט יא א דין כרמלית, איי דער מענטש, איי דער ברייתא, דער ברייתא וואס זאגט מיר אז איך מעג יא, צוריק נעמען מיין האנט, האסט דאך יעצט געזאגט אז עס האט א דין כרמלית, פארוואס לאזט אים צוריק נעמען די האנט, ער איז דאך מטלטל פון פון כרמלית צו רשות היחיד ולא קשיא כאן למטה מעשרה כאן למעלה מעשרה, אז די חילוקים אין די ברייתות, די ברייתות קריגן זיך נישט, די ברייתות רעדן פשוט פון צוויי אנדערע פעלער. די ברייתא וואס אסר'ט און זאגט מיר אז איך טאר נישט צוריק נעמען מיין האנט, רעדט זיך ווען דער מענטש האט ארויס געשטעקט זיין האנט, למטה מעשרה ברשות הרבים, דא דארף מען מאכן א שטיקל הקדמה, ס'דא א יסודות'דיגע חילוק צווישן א רשות היחיד און א רשות הרבים, רשות היחיד איז די הלכה אז רשות היחיד ארבעט ס'איז בוקעת ועולה פון פון דער ערד ביז דער הימל, אז א מענטש האט זיין פרייוועט רשות איז ביזן הימל האט א דין רשות היחיד ווייל ס'איז מיינס, ס'איז מיין פריוואטע רשות, רשות הרבים ארבעט נישט אזוי, די גאנצע קאנסעפט פון רשות הרבים איז אז ס'איז רבים הולכים בו, אז ס'איז א פלאץ, ס'איז דא פארשידענע תנאים, על כל פנים די ווארט פון א רשות הרבים איז אז מענטשן גייען און קומען דארט, און דאס גיבט עס א דין רשות הרבים, איז די הלכה איז אז רשות, אנדערש ווי א רשות היחיד וואס בוקעת ועולה ביז צום הימל, איז א רשות הרבים שטעלט זיך אפ ביי עשרה טפחים, קומט אויס מאכט מען דא א זייער א פשוט'ע חילוק ביידע בריית'ס בעצם זענען מסכים אז ככרמלית דמיא, אז וואלט ווען דער מענטש ארויסגעשטעקט זיין האנט אין א מקום איסור, אין א רשות הרבים, און און איך וואלט אים געזוכט צו קנס'ענען אויף דעם וואס ער האט געטון אן איסור, וואלט איך געזאגט אז ס'האט א דין כרמלית, און ווען ער נעמט צוריק זיין האנט איז ער א מטלטל פון כרמלית צו רשות היחיד. די ברייתא וואס זאגט אז ער מעג צוריק נעמען זיין האנט רעדט זיך אין אזא פאל וואס ער האט קיינמאל נישט אריינגעשטעקט אין רשות הרבים, ער האט עס ארויסגעשטעקט העכער למעלה, מעשרה טפחים, אז ס'איז למעלה מעשרה טפחים איז דאך א מקום פטור, נישטא קיין מקום פאר קנס, אז ס'איז נישטא קיין מקום פאר קנס דארף איך נישט גיין זאגן אז כ'האב דא געשאפן א כרמלית, און מיט דעם וואס ער נעמט צוריק זיין האנט האט ער געטון אן איסור, מילא די גמרא האט זיך זייער פיין אן עצה געגעבן מיט די צוויי בריית'עס, דאס איז איין מהלך. ווי און לויט די ערשטע מהלך קומט אויס אז ביידע בריית'עס לערנען אז ככרמלית דמיא, ואיבעית אימא אידי ואידי למטה מעשרה, ביידע בריית'עס עס רעדט זיך למטה מעשרה ווען דער מענטש האט פאקטיש ארויסגעשטעקט זיין האנט אין רשות הרבים, און ולאו ככרמלית דמיא, און ביידע בריית'ס וועלן לערנען אז די יד האט נישט קיין דין ווי א כרמלית ולא קשיא, און עס איז נישט קיין קשיא כאן מבעוד יום. די ברייתא וואס איז מיך מתיר צוריק צו נעמען מיין האנט רעדט זיך מבעוד יום, ווען כ'האב קיינמאל נישט געטון קיין איסור, די עקירה איז געטון געווארן פרייטאג נאכמיטאג, האב איך קיינמאל נישט געטון קיין איסור, האבן חזל נישט געהאט קיין סיבה אים צו קנס'ענען, ממילא זאגן חזל, ער האט נישט געטון קיין איסור מעג ער צוריק נעמען זיין האנט כאן משחשיכה דארט ווי איך אסר דיך און איך זאג דיך אז מען מעג נישט צוריק נעמען זיין האנט איז ווען ס'האט זיך אנגעהויבן מיט א מעשה איסור ס'האט זיך אנגעהויבן מיט א מעשה איסור אז וואס אז משחשיכה האט ער געמאכט אן עקירה האט ער ארויסגעשטעקט זיין האנט קומען חזל און זיי קנס'ענען אים און זיי זאגן אז דו האסט נישט קיין רעכט צוריק צו לייגן צוריק צו נעמען דיין האנט רש"י ווארפט דא אריין זייער אינטערעסאנטע ווערטער איז רש"י טענה'ט אז די גמרא פאלט דא אפ פון די אריגינעלע הנחה פון אביי אביי אריגינעלע הנחה איז געווען אז בכדי אים צו קנס'ענען, די ראוט פון חזל, די וועג וויאזוי חזל, די פעטוועי וויאזוי חזל האבן אויסגעשטעלט אים צו קענען קנס'ענען ער זאל נישט צוריקנעמען זיין האנט איז געווען, זיי האבן געזאגט ס'האט א דין כרמלית, און אז ס'האט א דין כרמלית, ווי מעגסטו צוריקנעמען דיין ברויט? יא, ביסט דאך א מטלטל מכרמלית לרשות היחיד. יעצט די גמרא פאלט אפ פון דעם, אויב חזל. ווילן אים קנס'ענען ווייל ער האט געטוען אן איסור, קענען אים חזל קנס'ענען און זאגן דו שטיי דארט ביים פענסטער, אפילו זיי געבן עס נישט קיין דין כרמלית. די נפקא מינה, טייטשט רש, זאגט רשי, איז לגבי די דין מבעוד יום. אויב חזל זענען מחדש און זיי זאגן אז א כרמלית האט א דין יד, אז אפילו איך שטעק עס ארויס מבעוד יום, מיין האנט איז אנגעקומען אין רשות הרבים אפילו איך האב נישט געטוען קיין איסור, ס'איז דאך געווען מבעוד יום, די חידוש דין פון חזל איז שוין דא, ס'איז א כרמלית, און יעצט אז משחשיכה וויל איך עס צוריק נעמען וואלט איך נישט געקענט, יעצט אז איך בין מחדש. אז כ'האב קיינמאל נישט דא אוועקגעשטעלט קיין דין כרמלית, כ'האב סתם געגעבן א קנס, איז קנס ווענדט זיך אינעם איסור, האב איך געטון, ס'איז א אינטערעסאנטע רשי, כ'זאג נישט אז נישט, אבער דאס איז די חשבון פון רשי, האב איך געטון דעם איסור, אין אנדערע ווערטער ס'געווען משחשיכה איז דא די קנס, ווייל כ'האב קיינמאל נישט עסטעבלישט א דין כרמלית, כ'האב סתם געגעבן א קנס, און מבעוד יום וואס כ'האב נישט געטון די איסור, איז נישט דא קיין קנס, אזוי טענה'ט יעצט די גמרא, פרעגט יעצט אבער די גמרא. לאמיר שנעל געבן א גיי איבער ולא קשיא כאן מבעוד יום כאן משחשיכה מבעוד יום לא קנסוה רבנן ווען א מענטש האט נישט געטון קיין איסור האבן חזל אים נישט געזוכט צו קנס'ענען און משחשיכה דער מענטש האט געטון אן איסור האט ער געטון א עקירה מרשות היחיד לרשות הרבים און האט דאך עובר געווען אויף איסור דרבנן איז קנסוה רבנן און איך קען עס זייער פיין צוטיילן ווייל איך פאל אפ פון אביעס הנחה אז די איינציגסטע וועג פון שאפן א קנס איז דורכאויס אנפילן די וועקיום וואס האבן מיר גערעדט פון אויבן געבן א נייע דין פאר יד. אז ס'האט א דין כרמלית, און דורך דעם גייט אויסקומען די קנס, דורך דעם גייט אויסקומען די איסור אויף צוריקצונעמען. ניין, חזל זאגן, שטייט דארט, און ביסט געקנס'עט, מעגסט נישט צוריקנעמען דיין הענט. פרעגט אבער די גמרא יעצט זייער א אינטערעסאנטע שאלה, אדרבה, איפכא מסתברא איז דא דא א סברא פארקערט, מבעוד יום, ווען א מענטש האט ארויסגעשטעקט זיין האנט מבעוד יום, דאי שדי ליה, אויב גייט, ער שטייט דארט מיט זיין ברויט, ס'איז געווארן משחשיכה, זיין עקירה האט ער געמאכט מבעוד יום, ער שטייט דארט מיט זיין ברויט ווייטער משחשיכה, דאי שדי ליה. אויב לאזט ער אראפ דעם ברויט לא אתי לידי חיוב חטאת, גייט ער נישט האבן עובר געווען א איסור דאורייתא, פארוואס? ווייל די ס'איז נישט געווען קיין עקירה, ווי לעזער זאגט, די אריגינעלע עקירה איז דאך געווען מבעוד יום, איז ליקנסוה רבנן, דארט זאלן די רבנן אים נישט האבן קיין פראבלעם צו קנס'ענען, אויף וואס קנס איך אים? כ'קנס אים אויף די עוולה פון וואס ער איז געבליבן שטיין משחשיכה מיט אויסגעשטרעקטע האנט, אויף די עקירה קען איך אים נישט קנס'ענען ווייל די עקירה איז עקירה של היתר, יא? סאו איך קנס אים אויף דעם, די תוס' ראש די ראש רופט עס א שב ואל תעשה, איך קנס אים איך קנס אים אויף די שב ואל תעשה פון דעם וואס ער האט נישט צוריק גענומען זיין האנט פאר ס'איז געווארן משחשיכה און ער האט זיך אריין געלייגט אין א מצב וואס עה פאטענטשעלי קען ער אנקומען צו א הנחה אויב לאט ער ארויס די ברויט ווען ער שטייט דארטן מיט די הענט אויסגעשטרעקט נאך משחשיכה קען ער אנקומען צו א הנחה, איז ליקנסוהו רבנן זאל מען אים אויף דעם קנס'ענען. אבער משחשיכה, אויב די גאנצע עקירה איז געווען משחשיכה, דאי שדי ליה, אויב לאזט ער אראפ דעם ברויט אתי בהו לידי חיוב חטאת, קען ער אנקומען לידי חיוב חטאת, פארוואס ווייל די עקירה. איז געווען א פראבלעמאטישע עקירה, די עקירה איז געמאכט געווארן משחשיכה שוין אין שבת, לא ליקנסוהו רבנן, זאלן אים די רבנן נישט קנס'ענען, פארוואס זאלן זיי נישט אוועקשטעלן א קנס וואס לייגט אריין די מענטש אין א שטארקע מעגליכקייט עובר צו זיין א איסור דאורייתא, דו צווינגסט אים דארט צו שטיין, ס'דא ראשונים וואס לערנען אז ס'איז כמעט א ודאי, דו צווינגסט אים דארט צו שטיין. יא, ביים זמן האט זיך נישט געכאפט, ער שטייט מיט זיין ברויט דארטן ביי לעכט צינדן, צו ביי בין השמשות דרבינו תם שטייט ער מיט זיין ברויט אינדרויסן פאר פיר און צוואנציג שעה, ביז ס'איז דא צוויי שטערנס הייסט אים דארט שטיין מיט זיין ברויטל ארויסגעשטעקט, די ברויט גייט גייט אראפקומען, און אז די ברויט קומט אראפ לייגסטו אים אריין אין א מצב פון א חיוב חטאת, פארוואס זאלן חזל מאכן אזא קנס, זאגט אבער די גמרא ומדלא קא משנינן הכי. פון דעם וואס די גמרא ענטפערט נישט דאס, און די גמרא האט נישט קיין פראבלעם איינצוזעצן די פריערדיגע ברייתות מיט א חילוק צווישן מבעוד יום און משחשיכה תפשוט דרב ביבי בר אביי, קענסטו דא פושט זיין אן אנדערע שאלה וואס רב ביבי בר אביי האט געפרעגט, דבעי רב ביבי בר אביי, רב ביבי בר אביי האט געפרעגט א שווערע שאלה אין בית מדרש, האט ער געפרעגט א שאלה אזוי, הדביק פת בתנור, א מענטש האט אריינגעלייגט א ברויט. צו באקן אין אויוון, און מען רופט עס הדביק פת ווייל די אמאליגע ברויט איז געווען א געוויסע קונץ מען האט עס ארויף געקלעבט אויף די ווענט פונעם תנור. און למעשה דער מענטש האט דאך דא געטון א מלאכה שבת בשוגג און ער האט אבער איין עצה די גמר מלאכה געשענט נישט ביז די ברויט ווערט אפגעבאקן אויב נעם איך ארויס דעם ברויט פון אויוון נאך פאר ס'ווערט אפגעבאקן קען איך מיך ראטעווען פון א איסור תורה, איך קען מיך ראטעווען פון א איסור חטא, פון א חיוב חטאת, איז די גמרא שאלה, התירו לו לרדותו, קודם שיבא לידי חיוב חטאת, וועלן אים חזל געבן א רעכט צו מאכן רדיית הפת, ארויסנעמען דעם ברויט פון אויוון פאר די ברויט ווערט אפגעבאקן און ער קומט אן לידי חיוב חטאת, או לא התירו, און וואס די שאלה? די שאלה איז ווייל רדיית הפת. איז גזרו במנין ווי רשי זאגט ס'איז א געהעריגע איסור דרבנן ס'איז אסור בשבות די גמרא רופט עס אן חכמה ואינה מלאכה חזל האבן געאסרט ארויסצונעמען א ברויט פון אויבן ווייל ס'האט זיך געפאדערט א געוויסע קונץ אז די ברויט זאל נישט צוריסן ווערן וכו' אז די ברויט זאל אויסקומען מיטן גאנצן שיינקייט און חזל לאזן דאס נישט טון איז אונזער שאלה במקום וואס איך קען מציל זיין דעם מענטש פון א איסור תורה, האבן חזל נאך אלץ געלאזט זייער איסור פון רדיית הפת אין פלאץ, אדער ניין חזל האבן באזייטיגט זייער איסור פון רדיית הפת פון במקום פון וואס דער מענטש דארף זיך ראטעווען פון א איסור תורה, און לכאורה אונזער שמועס איז דאך א מורא'דיגע ראיה, ווייל חזל, דא זאגסטו אויך די זעלבע, דא זאגסטו אז חזל רעכענען זיך נישט מיט דעם וואס ער שטייט ביים פענסטער און ער קען אנקומען לידי חיוב חטאת, און חזל לאזן העמידו דבריהם במקום תורה, חזל אנטשולדיגט ס'איז העמידו דבריהם אפילו במקום תורה, חזל האלטן זיך צו זייער קנס אז דער מענטש מעג נישט צוריק נעמען זיין הענט אפילו ער איז באונד אדער ער האט א שטארקע מעגליכקייט אנצוקומען צו א חיוב חטאת, קענסט ברענגען די זעלבע ראיה לגבי אונזער שאלה פון רדיית הפת? זאגט די גמרא. איז תפשוט דלא התירו, האסט דאך א קלארע ראיה אז חזל רעכענען זיך נישט מיט יענעמ'ס איסורי דאורייתא'ס און זייערע איסורי דרבנן'ס בלייבן אויפן פלאץ זאגט די גמרא הא לא קשיא, דאס איז נישט אזא פראבלעם ותפשוט. פיין, רב ביבי בר אביי האט געהאט א שאלה, אונז האמיר א וועג וויאזוי אונז לערנען די ברייתא וואס לויט דעם קומט אויס א תירוץ אויף די שאלה ותפשוט. ס'איז נישט קיין פראבלעם ואיבעית אימא, זאגט די גמרא יעצט א צווייטע חשבון לעולם לא תפשוט. איך, בעצם, גיי מיר יעצט לערנען א נייע פשט אין די ברייתא וואס לויט דעם גייט אויסקומען אז פון די ברייתא איז נישט דא קיין ראיה צו רב ביבי בר אביי'ס שאלה לא תפשוט און ולא קשיא און ס'איז נאך אלץ נישט דא קיין סתירה צווישן די צוויי ברייתות. אונז גיי מיר יעצט אויפקומען מיט א נייע תירוץ. יא וואס איז אונזער ברייתא? אונזער ברייתא איז א מענטש וואס האט ארויסגעשטעקט זיין האנט מיט פירות, איין ברייתא זאגט איך מעג עס יא ארייננעמען איין ברייתא זאגט איך מעג עס נישט ארייננעמען, די תירוץ ווי אונז שטייען מיר יעצט, א חילוק מבעוד יום און משחשיכה, יא און משחשיכה לאז איך דיך נישט, איז די גמרא'ס שאלה איז יעצט געווען אז משחשיכה דארף זיין א ראיה אויף ביבי בר אביי'ס שאלה. קומט מען יעצט מיט א נייע פשט, כאן בשוגג כאן במזיד, די ברייתא, ביידע רעדט זיך משחשיכה, אזוי ווי מיר לערנען בדעת רש י, ביידע רעדט זיך משחשיכה, די ברייתא וואס זאגט אז די מענטש האט יא א רעכט צוריק צו נעמען זיין האנט, רעדט זיך ווען די מענטש איז געווען א שוגג, ווען די מענטש איז געווען א שוגג האבן אים חזל נישט געזוכט צו קנס'ענען, ער האט נישט געטון במזיד קיין איסור, ממילא חזל זאגן מעגסט צוריק נעמען דיין האנט, כאן במזיד, די ברייתא וואס זאגט אז די מענטש מוז דא בלייבן שטיין א גאנץ שבת, און ס'איז אסור החזרת היד, רעדט זיך פון מזיד, און וואס רש י שמועסט דא אויס, א זאך וואס איך גלייב ס'באדערט דא פאר יעדן, לכאורה דארף מען ווייטער קענען פושט זיין די שאלה פון ר' ביבי בר אביי, און מ'וועט זאגן די זעלבע זאך ביי רדיית הפת, אויב די מענטש איז געווען א שוגג, זאלן דארטן חזל זאגן אז ער מעג יא רודה זיין את הפת און זיך ראטעווען פון אן איסור תורה, און לגבי מזיד, ווען א מענטש איז געווען א מזיד, ער איז געגאנגען באקן א ברויט במזיד, דארט זאגן חזל אז איך רעכן זיך נישט מיט אים, און. אזוי ווי דא הייס איך אים שטיין ביים פענסטער אפילו די ברויט קען אראפפאלן, אפילו ער קען אראפלייגן די ברויט און אנקומען לידי איסור תורה, איז דארטן העל איך אויך זאגן אז דער מענטש זאל אנקומען לידי איסור תורה און די ברויט זאל זיך אפבאקן, זאגט אבער רש י אז ס'איז נישט אינגאנצן אזוי, און ס'איז דא דא יסודות'דיגע חילוקים, לאמיר אננעמען אזוי, דא בשוגג איז אנדערש, דא איז בשוגג אנדערש, ווייל די ערשטע יסוד, וואס אונז דארפן וויסן יעצט איז דאס וואס חזל זאגן אז בשוגג מעג ער צוריק נעמען די האנט וואס ער האט ארויס געשטעקט פון פענסטער איז נישט ווייל חזל האבן א פראבלעם אז דלא אתי לידי חיוב חטאת חזל נישט דאס איז זייער סיבה חזל האבן אים פשוט נישט געזוכט צו קנס'ן ער איז געווען א שוגג חזל זענען זיך בכלל נישט מייחס צו די פאקט צו ער גייט יא אנקומען לידי חיוב חטאת מיט דעם וואס ער שטייט דארט צו גייט נישט אנקומען לידי חיוב חטאת חזל ארבעטן מיט גאנץ א אנדערע מעקאניזם ער איז א שוגג. און אז ער איז א שוגג זוך איך אים נישט צו קנס'ענען, זאג איך אז ער מעג צוריק נעמען די האנט, איך האב גאר וואס האב איך איי דאס איך מעג אים צוריק נעמען די האנט זאל זיין א ראיה אז מען מעג רודה זיין את הפת, זאגט רשי צוריק נעמען די האנט איז נישט קיין איסור, די גאנצע סיבה צו אסר'ן צוריק נעמען די האנט הייבט זיך נאר אן אויב איך וויל אים קנס'ענען, איך וויל אים קנס'ענען לאז איך האב דא גארנישט מתיר געווען. וואס איז דאס א ראיה לגבי אונזער שאלה? רדיית הפת איז א איסור. ס'איז א פאקטיש איסור. וואו האב איך א ראיה אז חזל זאלן דיר גיין מתיר זיין א פאקטישן איסור ווייל פאטענטשעלי קען איך אנקומען צו א דאורייתא? ס'האט נישט קיין שום שייכות. סאו בשוגג האט מען זייער שיין מסדר געווען פארוואס ס'איז נישט קיין ראיה. במזיד זאגט רשי מורא'דיגע אינטערעסאנטע ווערטער. ס'איז ווייטער נישט קיין ראיה. ווייסט פארוואס דא זאגן חזל אז איך קנס אים יא און איך הייס אים שטיין מיטן ברויט א גאנץ שבת, ווייל דער מענטש ווען ער איז א מזיד ווייסט ער אז זיין לעבן איז יעצט אנגעוויזן אין דעם וואס ער האלט דעם ברויט אין דעם וואס ער האלט די פירות, יא אויב לאט ער אראפ די פירות אויב לאט ער אראפ די ברויט איז חייב מיתה גייט ער גראד גייט ער גראד צום בית דין, דער מענטש גייט שטיין דארטן ביים פענסטער גייט אנהאלטן דעם ברויט. און לעצטן טראפן כח, האבן חזל נישט אזוי מורא, אין אנדערע ווערטער זיי האלטן נישט אז מיט דעם וואס איך גיי אים קנס'ענען גיי איך אנקומען לידי חיוב דאורייתא, ווייל ס'איז נפשו תלוי בו, דער מענטש זיין לעבן איז אנגעוויזן אין דעם אז ער זאל דעם ברויט נישט אראפלאזן, ער זאל די פירות נישט אראפלאזן, ווידעראום ביי אונז ביי רדיית הפת, דער ברויט איז שוין אין אויוון, און אויב לאז איך אים נישט רודה זיין את הפת, גייט ער זיכער אנקומען לידי חיוב מיתה. אפשר אין אזא פאל, דער מענטש האט זיך נישט קיין וועג מער ווי צו ראטעווען, יא, נאר דורך דעם וואס ער וועט עובר זיין אויף דברי חכמים ווען ער גייט ארויסנעמען זיין ברויט, אפשר אין אזא פאל וואס דער מענטש איז עומד, אויב לאז איך אים גארנישט טון גייט ער אנקומען לידי חיוב מיתה, אין אזא פאל זאגן חזל אז ער מעג יא רודה זיין את הפת, מילא די צוויי שמועסן לגבי החזרת יד און לגבי רדיית הפת זענען קאמפליטלי דיפרענט סיי ביי שוגג און סיי ביי מזיד. וועגן דעם איז עס נישט קיין ראיה צו אונזער שמועס, גייען מיר ווייטער. יא, ואיבעית אימא לעולם לא תפשוט ולא קשיא כאן בשוגג כאן במזיד, בשוגג לא קנסו רבנן, במזיד קנסו רבנן, ווי אונז האבן יעצט שיין אויסגעשמועסט איינמאל איך בין מסדר די צוויי ברייתות פון החזרת יד, מיט א נפקא מינה צווישן שוגג און מזיד, קען איך שוין נישט ארויסלערנען לגבי רדיית הפת. קומט יעצט די גמרא, די גמרא רעדט צום נאך צוויי תירוצים, ואיבעית אימא אידי ואידי בשוגג, ביידע ברייתות רעדט זיך בשוגג, און מעיקר הדין שטימט ווייטער אונזער חשבון אז בשוגג זוכן אים חזל נישט צו קנס'ן, חזל מעיקר הדין וואלטן געזאגט אז דו מעגסט חוזר יד זיין, יא? און צוריק צו די ערשטע שאלה פון פון אביי, מעג מען צוריק נעמען די יד אדער מעג מען נישט צוריק נעמען די יד, מעיקר הדין וואלט איך געזאגט אז מען מעג יא, און חזל האבן נישט קיין סיבה צו קנס'ן א שוגג, נו וואס דען, והכא בקנסו שוגג אטו מזיד קמיפלגי דאס איז א באקאנטע מחלוקת אין שס, צו איבעראל ווען במזיד האב איך אריינגעשטעלט א קנס גיי איך שוין אויך קנס'ן בשוגג צו מחזק זיין די מזיד אדער נישט, א מחלוקת תנאים, מילא אונזער ברייתא וואס איין ברייתא זאגט אז איך מעג יא צוריק נעמען מיין יד, און די אנדערע ברייתא זאגט איך מעג נישט צוריק נעמען מיין יד, ביידע קענען זיך ווייטער רעדן בשוגג, און די מחלוקת איז פשוט צו קנסו שוגג אטו מזיד. ואיבעית אימא קומען דא אן צו די לעצטע תירוץ לעולם לא קנסו, יעדער איינער וועט מסכים זיין אז אז לא קנסו שוגג אטו מזיד, און ווייל איך רעד פון א שוגג, ביידע ברייתות רעדן זיך פון א שוגג. און ווייל איך רעד פון א שוגג האבן חזל נישט גע'קנס'ט און א מענטש מעג יא צוריק נעמען זיין האנט. און צוריק צו די ערשטע איבעיא פון אביי איז מאי דארטן אביי'ס שאלה מי קנסוה רבנן לאהדורי לגביה צו מען מעג צוריק נעמען די האנט אדער נישט איז די תירוץ איז אז מען מעג יא. ס'איז א שוגג און חזל קנס'ן נישט. אה יעצט האמיר דאך די איין ברייתא וואס אסר'ט החזרת יד. איז דא א ריזיגע חילוק כאן לאותה חצר כאן לחצר אחרת ווען סך הכל וויל דער מענטש צוריק נעמען די יד צו זיך האט עס ארויסגעשטעקט צו רשות הרבים און ער וויל עס צוריק נעמען צו די יד ווי ער שטייט אין אזא פלאץ האב איך אים עס נישט גע'אסר'ט סיי אביי'ס שאלה טו איך יעצט פושט זיין און סיי איך שטעל אוועק א כלל אין צווישן די צוויי ברייתות, די צוויי ברייתות קריגן זיך נישט בעצם און זענען ביידע מסכים אז איך מעג צוריק נעמען מיין יד, אה איך האב געהאט א ברייתא וואס זאגט דאך אסור, די ברייתא רעדט אינגאנצן פון א אנדערע מעשה כאן לחצר אחרת, אויב וויל איך עס אריין לייגן אין א אנדערע חצר אין א אנדערע רשות היחיד וואס בעיקרון איז עס נישט אסור, א מענטש מעג מטלטל זיין מרשות היחיד לרשות היחיד ראשונים געבן זיך א עצה פארוואס דא נישטא קיין פראבלעם פון עירובי חצרות, לאמיר זאגן ער אוינט ביידע, אדער ער האט געמאכט א עירובי חצרות, אבער הגם ווען איך גיי ווען גראד פון רשות היחיד צו רשות היחיד וואלט איך עס געמעגט טון ווייל איך בין קודם דורך דעם רשות הרבים, איך האב עס ארויסגעשטעקט אין רשות הרבים און יעצט וויל איך עס אריינלייגן אין א אנדערע רשות היחיד מעג מען נישט אונז'מיר שוין זעהן די טעם אין די גמרא, על כל פנים כאן לאותה חצר כאן לחצר אחרת אז די צוויי ברייתות קריגן זיך נישט, און נאר וואס דען, דאס וואס איך רעד פון החזרת יד רעד איך פון סתם א פאל ווען א מענטש נעמט צוריק די יד צו זיך, און דאס וואס איך אסר החזרת יד רעד איך פון א אנדערע מעשה, פון לחצר אחרת פארציילט די גמרא, כדבעי מיניה רבא מרב נחמן, היתה ידו מלאה, היתה ידו מלאה פירות, רבא פרעגט א שאלה, ווען די יד פון א מענטש איז מלאה פירות והוציאה לחוץ און דער מענטש גייט. און ער שטעקט עס ארויס אינדרויסן מאי להחזירה לאותה חצר, אין אנדערע ווערטער דאס איז עסענטשעלי די זעלבע שאלה וואס מיט וואס האמיר אנגעהויבן די גמרא פון אביי אמר ליה מותר אז ער מעג פארוואס ווייל ער איז געווען א שוגג און חזל קנס'ן אים נישט לחצר אחרת מאי וואס טוט זיך אויב נאכדעם וואס כ'האב שוין ארויסגעשטעקט די יד לרשות הרבים מעג איך עס אריינלייגן אין א אנדערע רשות אמר ליה אסור אז ער טאר נישט? פרעגט ער אים ומאי שנא וואס די חילוק? כ'האב דאך נישט קיין פארשטענדליכע סברה צו מחלק זיין צווישן צווישן אותה חצר און חצר אחרת, האט ער אים געענטפערט לכי תיכול עלה כורא דמילחא ווען איז רש י האט רש י זאגט ס'איז געווען בדרך בדיחותא און רש י האט צוויי וועגן וויאזוי צו טייטשן די שורה לכי תיכול עלה כורא דמילחא, און איינס איז ער האט אים געזאגט וועסט מיר אפמעסטן א כור של מלח, וועסט מיך אפמעסטן א כור זאלץ, דעמאלטס וועל איך דיר זאגן פשט, ער האט געזאגט אזא ווערטל און תיכף נאכדעם האט ער אים געזאגט פשט, די אנדערע וועג וויאזוי רש י לערנט איז איז לכי תיכול עלה כורא דמילחא, אפילו דו וועסט עסן א גאנצע כור פון זאלץ וועסטו נאך אלץ נישט קענען צוזאמשטעלן די צוויי דינים ווייל די צוויי דינים זענען הימל און ערד א חילוק, פארוואס זענען זיי הימל און ערד א חילוק? התם לא איתעבידא מחשבתו, דארט דער מענטש וואס האט ארויסגעשטעקט. דער מענטש האט געהאט פירות ביי זיך האט ער עס געוואלט ארויס, אז ער נעמט עס צוריק אריין האט ער גארנישט עקאמפלישט, ער האט גארנישט עקאמפלישט, האבן חזל געוויסט אז מען דארף אים נישט מער קנס'ן, מען דארף אים נישט מער באגרעניצן, פארוואס ער זעט אז פון טון נישט גוטס, פון ארויסשטעקן זאכן אין רשות הרבים שעפט מען נישט קיין נחת, אבער הכא איתעבידא מחשבתו, דא אין די מעשה וואס ער לייגט עס לחצר אחרת, און מעטער אוו פעקט אויף א געוויסע זין, איז זיין איז זיין מעשה אקאמפלישט געווארן, ער האט געוואלט די פירות ארויס פון דא, ער איז עס אנגעקומען לרשות היחיד, האב איך מורא אז נעקסטע מאל ער זעהט אז ער פארדינט, פון דעם וואס ער האט ארויסגעשטעקט זיין האנט לרשות הרבים, האט ער עפעס אקאמפלישט, עס איז אנגעקומען ארויס פון דא, האב איך מורא אז נעקסטע מאל העט ער שוין ארויסווארפן גראד לרשות הרבים, איז א גזירה אז דער מענטש זאל נישט צוקומען צו מוציא זיין מרשות היחיד לרשות הרבים, האב איך אים גע'אסר'ט. לחצר אחרת וואס דעמאלטס איז איתעבידא מלאכתו, האמער דריי מסקנות פון די גמרא, דריי תירוצים וואס אונז שטימען מיט די שאלה פון פון אביי, יא וואס אונז שטימען מיט די שאלה פון אביי צו החזרת יד איז מותר אדער החזרת יד איז אסור, די ערשטע תירוץ איז א חילוק צווישן שוגג און און מזיד, די צווייטע תירוץ איז אז עס איז א מחלוקת. און איין מאן דאמר לערנט אז בשוגג קנסו אטו מזיד ובשוגג לא קנסו אטו מזיד, די נעקסטע תירוץ איז א חילוק אז בעצם בשוגג מעג מען, און די ברייתא וואס זאגט אז איך טאר נישט רעדט זיך לחצר אחרת, קומט אויס אז לויט די לעצטע תירוץ פון די גמרא איז איז אביי'ס שאלה נפשט געווארן אז מעיקר הדין מעג א מענטש יא צוריק נעמען זיין האנט, און ביז דא איז דער היינטיגע שיעור בסייעתא דשמיא.